וואס? אקעי, לאמיר לערנען שנעל, נאך אנעם טריפן. וואס? קבלה העכער פון הבנה והשגה? קבלה איז פארשטיין. מיט דעם דאגן פארכטאגן, די אנגענעם.

ווען דאס ערעם איז דא מ'זאגט אז דער קו קו קו מיט דעם מיט חדש פון התלבשות אן ענין פון פנימיות אויב אן ענין פון פנימיות איז וואס דא מיר מ'זאגט אז דער מאיר איך אין ביה אופן צד פון התלבשות דארף איז זיין ער קיקרן צען ביה נישן קען מיט דעם ווייל איז אפו דעם דעם וואס דער טייט קומט דאך אויס דא איז א יחוד איז דער אויפטו איבער דאס איז צוויי אופנים וואס איז דארטן דער אויפטו בין איך ארויס איבער אין קורצן און זעהן איבער נאכאמאל די גאנצע זאך דארטן דער אויפטו עס ווערט מתחבר גילוי מיט צמצום דא איז דער אויפטו אנדער ווארט אין גילוי גופא די צוויי אופנים וואס איז דער טייטש גילוי ס'דא א טייטש פון גילוי אין בכלל די חילוק פון אור ושפע וואס די חילוק אדער אדער לייכט און יענער וויל יענער נעמט אָדער לײַכט און יענער װיל אַ ערד אָן זעמד, קײן געבױ. װאָס זאָגט מען דאָ? דאָס איז אַ מזיגה פֿון בײדע זאַכן צוזאַמען. װאָס דער ענין פֿון קו, דאָך אַן ענין פֿון התלבשות, שטימט. דאָס הײסט, ער לײַכט אין יענעם, װאָס יענער נעמט. אַז װאָס יענער נעמט, דער זי לײַכט אין יענער, דאָך קײן כּלי נעמט ער קײן בילד אָן. און װאָס קומט אױס? עס קומט אױס, אַז דאָ איז דער רבֿקה

און וואס איז גמר ההשפעה? פאראן וואס ער טוט. ראובן גיט שמעון איז ער וויל געבן מיט די הענט בפועל דאס איז דער גמר. פריער פאראן דער תענוג און נאכער פאראן דער רצון דערנאך דער שכל, די מידות, די מחשבה, די דיבור, שפעטער די מעשה, אז דאס איז בפועל. דאס איז איין טייטש גמר. ווייטער פאראן ניט וואס ער גיט איז, וואס יענער נעמט. פאר דאס וואס יענער נעמט אלעס איז בפועל. ס'איז א גאנץ אנדער זאך איז ווען מען זאגט איך האב דא וואס מיינט גמר ההשפעה נישט דער ענין וואס ער גיט און דער וואס ער וואס דער שפע נתקבל און כאפט זיך אין מקבל יעצט ווען מען זאגט אז דער גאר דער סוף איז פארבונדן מיט גאר הייך די פונקט ווי אין די גמר איז דא צוויי טייטשן איז אין אן איז אין הייך ממילא ווערט דאס צוויי טייטשן

צווייטען צייט די גמר ההשפעה וואס ער טוט און וואו דערלאנגט צו האט ער דערלאנגט אין דעם מאנט און איז דאס מסביר אז מען זאגט זאגט א משל אין גשמיות וואס די ליכט איז גרעסער און שטארקער איז זי זיך מתפשט ווייטער זיך מתפשט אין דעם ארט איז דער הייסט אזא מין שטארקייט און מתפשט א ווייטער נאך צום קומען הייבט זיך מתפשט למטה מטה אן א שיעור אויף וואס ווייטער ס'אזא תוקף מאור א זאך וואס קען לייכטן בלי גבול ס'איז שטארק אן א שיעור במילא זיך מתפשט אן א שיעור און וואס דער טייטש וועגן וואס רעדט זיך דא דא רעדט זיך וועגן דעם כח פון זיין לייכטן וואס ער איז אזא מין זאך וואס האט קיין הגבלות און ער איז דא אומעטום וועסט פארוואס ער איז דא אומעטום דאס רעדט זיך אלס נישט וועגן א יע, רעדט זיך נישט וועגן נישט קיין יע, רעדט זיך וועגן א תנועה. מ'זאגט אור, און מ'זאגט אור מיט אור זאל מען זאגן מאור. וואס איז מאור? א זאך וואס האט זייער שטארק, האט קיין הגבלות וואס זאל מען טון? וואס עס גייט ווייטער אומעטום, איז ווייט איז ווייט אין אן אינטערעסאנט. ווייטער דא אבער נאך אן ענין. נישט וואס ער לייכט, וואס יענער נעמט אן. נאך אן ענין וואס דאס איז יענער נעמט אים און יענער נעמט אים קלאר נעמט דאן דורך נישט זיי דורך דערפון און וואס יענער נעמט אים און יענער נעמט אים מיט א געשמאק דאס איז שוין א צווייטער ענין, וויפיל ער זאל אים זיין שטארק און וויפיל ער זאל אים זיין גרויס און מתפשט זיין זיך, דאס אלץ א ביאור וואס ער זאל קומען אומעטום. וואס זאל דאס אבער אנרירן יענעם אז יענער נעמט אים נישט גוט? יענער איז דאך נישט ער. זאגט מען אז וואס, דאס איז אינגאנצן א אנדערע ענין. דאס דערלאנגט אין א העכערן ארט, נאך אין א העכערן ארט פון מאור. ס'איז אין א העכערן ארט, דאס איז די לשון דעם ענין, העכער פון שורש השפעה. פראן שורש השפעה דער טייטש אלדינג זיין אזא מין זאך וואס האט קיין הגבלה. אבער דאס איז דאך אלדינג טייטש ער ס'איז נישט יענער. פון וואנעט קומט אבער אז יענער נעמט אים? איז דאס אזא מין סארט ענין וואס האט דערלאנגט אין א ארט וואס איז העכער אויך פון שורש השפעה. איז דארט קען זיין יענער מיט אים איין זאך. און דא זאגט מען אויכעט שטעלט זיך פשוט בפועל ממש אז בשעת אימיצער גיט צום צווייטן און ער זעט ווי יענער נעמט עס אויף מיט א צופרידנקייט איז דאס א גרעסערע תענוג פון דעם תענוג פון השפעה. דאס איז פראן די תענוג פון השפעה פראן די תענוג פון קבלת השפעה. מיר לערנען מיר שוין אין

אז דער תענוג מגיע, וואס מיינט דאס דהכוונה כאן בגמר השפעה, לזה שהשפע נתקבל בכי טוב אצל המקבל. וואס איז וואס איז דא וואס דער תענוג מגיע בעצם שלמעלה משרש השפעה. וכידוע בענין סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה, וואס מיינט סוף מעשה, סוף מעשה מיינט דער סוף פון די השפעה, סוף מעשה מיינט קבלת השפעה.

וואס וואס פאר א גדר איז דאס? איז כל זמן אויב מען האט השפעה, אפילו מען האט שרש השפעה, ווי העכער דאס זאל נישט זיין, איז אין שרש מוז נישט נאך זיין א גדר, וואס איז דער פירוש השפעה אזוי צו זאגן? נאר וואס דען, וואס דען? בשעת איז דא דער ענין פון גמר השפעה, און גמר השפעה דא מיינט וואס מיינט גמר השפעה? קבלת השפעה, וואס דא דערלאנגט צום אין דעם וואס פאר א תענוג דא דער תענוג וואס למעלה מש למעלה משרש השפעה, דארט נישטא קיין גדר וואס השפעה איז, דארט קען זיין סיידן מיט מעלות צו זיין. איז אויך אין דערצו. איז דווקא על ידי התענוג והשמחה שבגמר השפעה, איז דא דערויף נעשה פריצה צו ביטול גדרי הגילוי.

איך טראכט נישט ווי דאס איז, דעם ענין האט ער שוין גערעדט פריער, שוין גערעדט פריער אין סעיף ד', דעם חילוק פון די ברכה פון יעקב מיט די ברכה פון איוב, אז די ברכה פון יעקב איז די פריצה פון גילוי מציאות, אבער די גדרים פון גילוי פארבלייבט די גדרים, די גדרים פון די ברכה פון איוב קומט זיך אין ביהמ ד וואס נישט די גדרים פון גילוי בכלל.

מיר בין גאנץ זיכער נישט אבער דער געבער קען אז דער פירן פלאס די קסים זעקס און פֿערציק לאמיר שוין זען פֿינף און פֿערציק ראה בהמאמר ער זאגט וואס מיינט דא גמר השפעה מיינט וואס נתקבל בכי טוב אצל המקבל ראה בהמאמר שהוא כמו אדם שמכין סעודה בשמחת בנו ומזמין קרואים לך וואס עיקר שמחה דעיקר השמחה בגמר הסעודה, איז וואס מיינט גמר, לאחרי שכבר אכלו הקרואים כולם, ומקבלים תענוג גדול מכל מה שאכלו ושבעו, און מזה מקבל בעל הסעודה עיקר התענוג, דער תענוג ווערט זיינער פון דעם וואס יענער האט תענוג, פון דעם וואס יענער נעמט, נישט פון דעם וואס ער גיט.

מ'זאגט דעם תוך פון נפש איך מ'זאגט אז מחשבה דיבור ומעשה איז לבוש און שכל ומידות איז דאס איין וואס איז מיוחד אין נפש איז מחשבה שכל לבוש

איז דארט דער בכלל מלמד? יש להוסיף אז מצוות תפילין איז אין יענע זעלבע יו ט. דאס וואס טוט זיך אויף איז ביי תפילין למעלה דורך אידן פארוואס דאס מער? ווען מען קוקט וואס איז תפילין דמארי עלמא כתיב בהו און מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ קודשא בריך הוא משתבח בשבחייהו דישראל די גאנצע ענין פון תפילין די גאנצע ענין פון תפילין דמארי עלמא איז מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ איז די גאנצע ענין פון תפילין איז דאס איז דאס איז די מעלה פון איד איז די מעלה איז דא איז הרי בזה נגע עד יצר רבי דוד יצר און נאך תפילין יצר און אלע מיט תפילין תפילין תפילין געפרעט די גאנצע ענין פון תפילין למעלה מי כעמך ישראל

פארוואס? ווייל די המשכה בבי"ע, תפילין של יד, דאס איז מגעת בעצם שלמעלה מציור של גבול וגילוי, כנ"ל סעיף ה. וואס בכללות איז דאס מחשבה עצמית אמאל?

ווער דארף זאגן ווייס איך נישט, אזא כזה, אין דעם ענין דאס מ'גייט שוין צו ליד מרן. ס'איז א ספעציעלע סוגיא איך ווייס נישט. זהו, איך דאַכט אַבי צו ליש. איז דאָקא דאָך פֿריִער נאָר ניט. איך מײן מער, אַז דער רבי שמשון איז געדאָקעט יאָר צו דער בלאַנד בר-מיצווה.

מכיוון שעיקר המעלה דכל ענינו הוא שבעל די אבידות הוא אדם כנוער ברוחו, ולכן צריך להיות אצלו חזק נוגע איקר ליה שיהיה ליה גם על די אבידות. נאר צו זיי אצלו זייער גם די אבידות און חזק נוגע איקר ליה, טאקע דאס איז אוודאי דערין פון איש, די איש פון אדם, איש אין מידות פון אדם ממעכם, די מעלה איז דאך דער גילום פון צו מעכן.

כי המעלה דעבודת האדם, וואס דאס איז מגעת במחשבה העצמית, איז דאס בעיקר בעבודה דהמשכת עצם המוחין, שלמעלה מן המידות במידות. על דרך המבואר לעיל בעניין שנמשך גילוי אצילות שלמעלה מאצילות שוין זיין בבי"ע. די פונקט איז דוקא דאס וואס עס איז נמשך אין בי"ע איז דאס אויך ביי אן אדם מיט א סדרים און נמשך אין מידות.

זאב זאב קריע ביידע מאל פאר שבועות י"ב תמוז זענען פארברענגען דא די הרחבות'דיגע פשוט אין כמות אין זמן שעות און האט ער געגאסן אלעמאל משקה און ס'געווען א גאנצע

און ער וואס איז דרך חסר דאס איז ער איז ביטול דאס מין פון ביטול דאס איז דאס זעלבע מין פון ביטול די דריי מדרגות לאנגע ברייט מיט זיין ניגון אדער מיט ניגון פון חסידות מיט ניגון אויף פריערטער צוויי מיסן